אין היינטיגע סדרה געפינען מיר א פסוק וואס דאס איז איינע פון די גאר חשוב'ע פסוקים אין עבודת השם, אין סוף פרשת שופטים איז דער פסוק כי האדם עץ השדה, וואס אויף דער פסוק קומט צו גיין און זאגן אז דער מענטש איז געגליכן געווארן צו א עץ השדה, וואס אין דעם איז פאראן כמה וכמה פירושים, מפרשים, הסברים און ביאורים. וואס איז טאקע דער ענין פארוואס איז מען מדמה דעם מענטשן צו עץ השדה? ווארום לכאורה די שאלה איז א פשוטע שאלה, אז פון די דער אמת'ן איז אז אויב מען וויל זאגן אז דער מענטש איז בדומה די עץ צו עץ השדה, דאס הייסט אז ס'איז דא זאכן אין דעם עץ השדה וואס באווייזן א משל אויף דעם מענטשן, איז דאך יעדע זאך אין דער וועלט בעצם קען מען נוצן אלץ א משל, לאו דווקא עץ השדה, מען קען זיך לערנען פון יעדע זאך. ווי ער זאגט אין פסוק מלפנו מבהמות ארץ מחיות הארץ פון יעדן בעל חי קען מען זיך ארויסלערנען הנהגות און מידות טובות לך אל נמלה עצל ווי די שלמה המלך זאגט אז אפילו פון א מורישקע פון א נמלה קען מען זיך ארויסלערנען גוטע מידות וואס איז דא דא דער חידוש פון כי האדם עץ השדה יא וואס מ'פארגלייכט דעם מענטשן צו א עץ השדה וואס בכלל ברענגט זיך ברענגט זיך כמה וכמה ביאורים, איינע פון די ביאורים וואס ברענגט זיך איז דער דער ענין פון א עץ וואס איז עושה פירות, יא, על דרך זה איז א איד דארף זיין א עושה פירות, דאס הייסט אז ס'איז נישט גענוג דאס וואס ער אליין לערנט תורה און מקיים מצוות, נאר ער דארף ברענגען פירות. תלמידים און אוועקשטעלן העמידו תלמידים הרבה, אוועקשטעלן תלמידים און פירות עושה פירות, דאס הייסט אז זאל זיין תלמידי לתלמידיו, אבער דאס איז אלץ עניינים וואס מ'לערנט אויס פון דעם עץ השדה, וואס לכאורה אט די אלע זאכן זענען נישט ספיציעל אין עץ השדה, אויכעט אנדערע זאכן זענען עושה פירות, אויף דעם דארף מען נישט דווקא א משל פון א בוים. אויך בעלי חיים זיינען עושה פירות, יעדע זאך אויף דער וועלט איז עושה פירות, דער מענטש אליין איז עושה פירות תולדות, און מען קען פון דעם אויסלערנען תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. וואס איז אזוי נוגע דא דער עץ השדה וואס דער פסוק קומט צו גיין און זאגט כי האדם עץ השדה? ווי עס ברענגט זיך אראפ אין די גמרא, די גמרא אין מסכת תענית, די גמרא ברענגט אין דף ז אט דעם ענין אין פסוק כי האדם עץ השדה, און די גמרא פרעגט די שאלה, וכי האדם עץ השדה הוא? דער מענטש איז א עץ השדה? אזוי פרעגט די גמרא, א מאדנע שאלה. דאס הייסט אבער פון די גמרא איז משמע אז די גמרא פארשטייט אז אין הכי נמי אז מ'קען דעם מענטשן מדמה זיין צו אלע כל מיני סוגים וואס איז דא אבער ספיציעל א עניין מיוחד אין עץ השדה וואס אויף דעם זאגט מען כי האדם עץ השדה כאילו אז דאס איז נישט נאר נאך א פרט נאך א נאך א דמיון אין א עניין פרטי וואס דאס געפינט מען אין אלע עניינים אין דער וועלט יעדער פרט קען מען געפינען דעם עניין טוב און זאגן אז דער מענטש דארף זיך לערנען פון דעם לך אל נמלה עצל, פון א מוראשקע דארף מען זיך לערנען זריזות, יא, פון א חתול, פון א קעצעלע לערנט מען ארויס צניעות ווי די גמרא זאגט אין עירובין, דאס הייסט אז פון יעדע זאך קען מען לערנען זאכן, אבער דא זאגט ער כי האדם עץ השדה משמע אז דאס איז דער גאנצער מהות, און אויף דעם פרעגט זיך די שאלה, וכי האדם עץ השדה, דער גאנצער מהות אדם איז מער נישט ווי עץ השדה, פארוואס? ס'איז דא נאך עניינים מיט דעם אדם, אדרבה. עץ איז מער נישט ווי צומח, און די ד' מדריגות וואס דער אייבישטער האט באשאפן אויף די וועלט, דומם, צומח, חי און מדבר, איז דאך דער סוג המדבר אסאך העכער פון אלץ, און ס'איז דא חי, וואס די בעלי חיים האבן אין זיך פרטים וואס איז נאך מער ווי צומח, מעלות, עניינים וואס איז דא דווקא אין א בעל חי, עניין החיות, וואס אין צומח איז נישטא קיין חיות, ס'איז דא מער נישט ווי צמיחה. איז פארוואס זאגט מען כי האדם עץ השדה? די גמרא אין תענית, וואס די גמרא זאגט דארטן איז, אז וואס איז דער עניין פון כי האדם עץ השדה, אז אדם גייט אויף א תלמיד חכם, א איד וואס לערנט תורה, און אויף דעם זאגט מען אז כי האדם עץ השדה, אז אויב ער איז תלמיד חכם הגון. דאס הייסט ער איז עושה פירות אז זיין הנהגה, ער איז א אדם הגון א גוטער מענטש, א מענטש בעל מידות טובות, איז דעמאלט תוכל דאס זאלסטו לערנען פון זיין תורה און באקומען געניסן פון זיין חכמה, אויב ער איז אבער א אדם שאינו הגון איז דעמאלט זאלסטו נישט לערנען פון אים. וכרת, זאלסט אויסשניידן, זאלסט נישט נעמען פון אים קיין תורה ווייל ער נישט קיין גוטער מענטש. דאס הייסט ווי די גמרא לערנט פשט איז דער גאנצער ענין וואס מען קומט דא ארויסלערנען אין דעם פסוק און מען טייטשט אויס דעם פסוק אין עבודת השם כי האדם עץ השדה רעדט זיך וועגן די עניינים פארבונדן מיט תיקון המידות. און אויף דעם זאגט מען כי האדם עץ השדה הוא. אז דער גאנצער עניין האדם און מעלת האדם און די תורה וואס דער אדם לערנט, דארף ער וויסן זיין אז דאס איז ער זאל זיין א אדם הגון, א גוטער מענטש, א בעל מידות טובות. שאלה איז ווי איז דאס אלץ מרומז אין דעם פסוק?

אין דעם פרט איז דא נאך פרטים וואס נאך פרטים מ'לערנט ארויס פון אנדערע נבראים, ווען דעם וואס מ'זאגט כי האדם עץ השדה איז משמע אז דא איז פארהאן א ענין עיקרי. נאר וואס, דער כללות הענין, די נקודת הביאור איז, אז דא די תורה קומט אונז אויסלערנען די גודל העילוי און די חשיבות וואס איז פארהאן אין דעם ענין פון תיקון המידות. דאס הייסט אז דער ענין פון מידות, מידות טובות, אט דאס איז דער תכלית און דער מהות און די עצמיות פון דעם מענטשן. כי האדם עץ השדה קומט אונז לערנען אז א מענטש דארף וויסן זיין אז מיט אלע אנדערע מעלות וואס איז דא אין דעם מענטשן, אבער אין וואס באשטייט עיקר מעלת האדם און עיקר תפקיד האדם און עיקר מטרת האדם בעולמו, איז אז די מידות זיינע זאל זיין מידות טובות. כי האדם עץ השדה. פאר דעם וואס מען וועט אריינגיין אינעם ביאור הענין פארשטיין וואס מ'וועט מסביר זיין ווי אזוי דא וואו וואו זעט מען אט דעם ענין המידות און וואס איז דא דער חידוש אין דעם ענין וואס מען זאגט כי האדם עץ השדה און וואס קומט אונז וואס וואס וואס לערנט מען ארויס פון דעם פאר אונז וואס איז דער עמק הענין וועט אנפאנגען מיט א חסידישן סיפור כרגיל וואס מ'דערציילט בנוגע דעם רבי'ן מהר"ש דער סיפור האט דער רבי ריי"צ דערציילט וואס ער האט עס געהערט פון זיין טאטן פון רבי'ן רש"ב וואס ער האט עס געהערט פון זיין טאטן פון רבי'ן מהר"ש און דער סיפור גייט אזוי אז אמאל האט דער רבי מהר"ש אריינגערופן דעם זון דעם רבי'ן רש"ב און ער האט אים געזאגט אז היינט זענען ביי מיר געווען צוויי חסידים איינער האט מיר געגעבן א גרויסן נחת רוח און דער צווייטער האט מיר געגעבן א גרויסן עגמת נפש. און ער האט אים דערציילט די צוויי עניינים, דאס איז געווען חסידים פלעגן קומען צום רעבן, מ'פלעגט זיין ביים רעבן אויף יום טוב, און שפעטער איז מען אריין געגאנגען אויף יחידות, ווי אזוי איז געווען דער סדר ביי חסידים אין לובאוויטש שטענדיג, אז נאך דעם יום טוב און נאכן קומען צום רעבן אויף א שבת אויף א יום טוב פלעגט מען אריין גיין אויף יחידות, און דארטן פלעגט דער חסיד יא זיך טרעפן מיטן רעבן באופן פרטי אישי און רעדן עניינים וואס די חסידים און דער רבי וואס וואס דער רבי האט געמאנט ביי זיי. איז אריינגעקומען צו מיר א חסיד, ער זאגט אים דער נאמען, ס'איז געווען דער חסיד ר' אלי' אבעלער, אזוי האט ער געהייסן, ר' אלי' אבעלער איז געווען א חסידישער איד, א איש פשוט, לפי זיין ערך כשרונותיו, אבער ער איז געווען א חסידישער איד, א בעל עסק, א איבערגעגעבענער, און זייער מקושר צו דעם רבי'ן מהר"ש. בשעת ער איז אריינגעקומען האט אים דער רבי מהר"ש געפרעגט וואס מאכסטו? האט ר' אלי' געזאגט, איך ברוך השם אלץ פיין און גוט, דאנק דעם אייבערשטן. פאר אלץ איך בין געקומען בעטן פאר מיין חבר יוסף, און ער דערציילט צום רבי'ן מהר"ש אז ער האט א חבר וואס וואוינט ביי אים אין שטעטל, וואס ער איז נעבעך אלץ גייט אים אלץ גייט אים קאפויער אלץ גייט אים שלעכט, ער איז א מענטש וואס ער האט געפרובט אריינגיין אין איין ענין און ס'אים ער האט געקויפט א פערד און וואגן, און דא גייט אים נישט מיט זיי דארט איז ער דער דער פערד איז ער געשטארבן, דא האט ער געקויפט א צווייטע זאך איז ווייטער נישט געגאנגען, און ווי אויף וועלכע פרנסה ער גייט אריין, אלץ גייט אים אויף די לינקע זייט און ער נישט מצליח. און ער זאגט רבי איך וויל בעטן פאר דעם און דעם פאר דעם יוסף'ן פאר די רבי זאל אים ווינטשן אז זאל אנהייבן האבן הצלחה אין די פרנסה. און דער רבי מהר"ש איז זייער נתפעל געווארן אז א איד קומט אריין אויף יחידות און די איינציגע זאך וואס באדערט אים וואס ער בעט בעט ער פאר זיין חבר. דער רבי מהר"ש האט אים געבן א ברכה און שפעטער האט אים דער רבי געזאגט אז ער וויל מאכן מיט אים א שותפות. רבי יוסף האט דאס געהערט איז ער אינגאנצן נתבלבל געווארן רבי, מיט מיר וויל דער רבי מאכן א שותפות, דער רבי ווייסט דאך ווי נידעריג און גראב איך בין, וכו' וכו', און דער רבי מהרש האט אים געזאגט יא אז ער וויל מאכן מיט אים א שותפות, אז בשעת ער גייט אין מארק, און דארטן רעדט ער א ווארט תורה, איז דער איז דער גאנצער די תכלית הכוונה די גודל נחת רוח וואס דער אייבישטער האט פון דעם, בשעת טרעפט זיך מיט א אידן און ער רעדט מיט אים א ווארט עין יעקב און זאגט אים א גוט ווארט, און האט אים געגעבן א מטבע און האט אים געזאגט ער וויל האבן א שייכות מיט זיין עסק און ער זאל און האט אים געוואונטשן מיט כל מיט כל הברכות, און פון אט א דעם חסיד האט ער געהאט א גרויסער נחת רוח. דערנאך איז אריינגעקומען א צווייטער חסיד וואס ער איז געווען א איד א תלמיד חכם און א גרויסער רב אין א שטאט, און דער רבי מהרש האט מיט אים גערעדט וואס טוט זיך ביי אים אין שטאט און ער האט דערציילט אז ס'איז פאראן א חבורה פון יונגעלייט וואס לערנען אסאך נגלה חסידות וכו' וכו' און דאס איז פרעגט אים דער רבי מהרש און וואס טוט זיך בנוגע די עניינים פון גמילות חסדים און און און און מידות טובות. האט דער רב געענטפערט, נו, ביי זיי איז די מידות אזוי ווי ביי א גבירישן איידעם, וואס איז געווען א אויסדריק צו זאגן כאילו אז זיי זיי זענען אביסל מפונק, זיי זענען א, ס'פעלט ביי זיי אין די הנהגה פון מידות טובות, דאס הייסט זיי ליגן אין זיך. האט דער רבי מהרש געזאגט אז ער זאל, ווען ער פארט צוריק צו זיך אין שטאט, זאל ער צוזאמענקלייבן די חבורה די יונגעלייט, און ער זאל זיי זאגן אז פון די נדן, דאס הייסט פון די געלט וואס זיי האבן באקומען בשעת זיי האבן חתונה געהאט, זאל יעדער איינער פון זיי אראפנעמען האלב פון די נדן וואס ער האט, און ער זאל דאס ברענגען צו דיר, און איך וויל דאס ברענגען צו מיר פאר די עניינים פון אויסגעבן אויף ענייני צדקה. האט דער רב געזאגט איך האב מורא אז איך וועל עס נישט קענען פועל זיין ביי זיי דאס הייסט אז זיי וועלן נישט וועלן געבן האט דער רבי מהרש געזאגט גיב איבער די חסידים די אינגעלייט אז אויב זיי וועלן נישט געבן די צוויי ערשטע האלבע וועלן זיי פארלירן אויך די צווייטע האלבע נו, דעמאָלט האָט ער זיך שױן דערשראָקן און זאָגט, ער װעט זיכער פּועל זײַן בײַ זײ. נה, און ער האָט אים, דער רבי מהרש האָט אים געזאָגט, איך האָף, אַז די קומענדיקע מאָל, װען דו װעסט קומען, װעט מען הערן בעסערע בשורות פֿון זײערע מידות. און דאָס איז געװען דער ערשטער חסיד, רב אלי' אַבעלער, דאָס איז געװען דער חסיד, װאָס ער האָט געהאַט פֿון אים אַ גרױסער נחת-רוח, און פֿון דעם צװײטן חסיד האָט ער געהאַט אַ גרױסן עגמת-נפֿש. און װאָס איז געװען די נקודה?

דומם, צומח, און חי, און מדבר, וואס דאס איז די פיר סארטן נבראים ווי די וועלט איז אויסגעשטעלט געווארן, איז פאראן אט די ד' עניינים אין נפש האדם. וויבאלד אז דער אדם, דער מענטש, איז דאך דער נזר הבריאה, ער איז דאך דער גאנצער סענטער וואס ארום אים גייט די גאנצע בריאת עולם און אלץ איז דאך באשאפן געווארן בשבילו, איז אין דעם מענטשן געפינען זיך אט אט די אלע ד' עניינים, דער עניין פון דומם, דער עניין פון צומח, דער עניין פון חי, און דער עניין פון מדבר. און ס'איז מבואר אין חסידות אז דער ענין הדומם שבאדם דאס איז פארבונדן מיט די כח המעשה, דומם, פועל ממש, דער ענין הצומח שבאדם דאס איז פארבונדן מיט די מידות, דאס הייסט די ענינים פארבונדן מיט מידות ווערן אנגערופן צומח, און פארוואס? אזוי ווי צומח וואס איז מעלתו, צומח איז אז ער איז צומח כשמו כן הוא, מקטנות לגדלות, מידות האבן אין זיך די תכונת הצמיחה, א קליין קינד איז זיינע מידות, זיינע הרגשים, זיינע געפילן זענען אין קליינע עניינים, און בשעת ער ווערט עלטער איז די מידות צומח, וואקסן ביי אים מקטנות לגדלות. איז דערפאר דער ענין הצומח איז דער ענין המידות. דערנאך איז דער ענין פון שכל, דאס איז דער חי שבאדם. און דער ענין פון דיבור, דער כח הדיבור, דאס איז דער כח אויף ארויסגיין פון זיך, וואס איז דער ענין פון דיבור, אז מען קען משפיע זיין צו א זולת, וואס דאס איז דער מעלת המדבר, דער מעלת האדם, אז ער קען ארויסגיין פון זיך און האבן השפעה אויף א צווייטן אויכעט. דומם צומח חי מדבר. אין די איז דער ענין הצומח איז דער ענין המידות. דערנאך איז דא אין די שמות וואס מען רעדט אין מענטשן, דער אדם ווערט אנגערופן מיט ד' שמות. כידוע אז דער שם האדם איז אדם, איש, גבר און אנוש. און מבואר אין חסידות אז וואס זענען די פיר נעמען? ס'נישט די זעלבע זאך. מעלת האדם איז מעלת השכל. אדם איז על שם המוח, על שם השכל. אדם איז בגימטריא מ"ה, ונחנו מה, כח מ"ה, דאס איז די מעלת החכמה, מעלת השכל שבאדם, וואס דערפאר ווערט ער אנגערופן אדם מצד מעלת השכל וואס איז די עיקר מעלת האדם. דערנאך איז פאראן דער ענין פון איש כאיש גבורתו, דאס איז די מעלת המידות, דערנאך איז פאראן דער ענין פון גבר, דאס איז די התגברות, וואס א מענטש דארף זיך מתגבר זיין כדי צו זיך פארשטארקן אין די עניינים פון שכל און מידות, און דערנאך דער ענין פון אנוש, דער ענין פון חלישות, עקוב הלב מכל ואנוש הוא, אנוש איז א ענין פון חלישות, שוואכקייט אין די עניינים פון שכל און מידות, און דאס איז די פיר סוגי בני אדם. איז לפי זה אז ער זאגט אז אדם איז מעלת השכל, וואס וואס זאגט תורה מיט דעם וואס כי האדם עץ השדה, וואס איז דער חידוש דא, וואס איז דער עמק הענין כי האדם עץ השדה, תורה וויל אונז זאגן אז עיקר מעלת האדם איז צומח, עץ השדה, מידות, הגם אז מעלת האדם לכאורה איז דאך שכל. מידות האבן דאך בעלי חיים איכעט. וואס איז אבער מעלה דער אייבישטער האט געגעבן א מענטשן דעם מעלת השכל, וואס מיט דעם איז ער א אדם, און בפרט שכל התורה, שכל אלוקי, וואס דאס איז גאר א שכל וואס דאס איז גאר העכער און העכער, פון דעסטוועגן זאל מען וויסן זיין אז אין וואס באשטייט מעלתו של אדם איז נישט אינעם שכל מצד עצמו. ווען איז דער אדם א אדם? בשעת א אדם איז עץ השדה, בשעת זיין מוחין, זיין שכל, זיין פארשטאנד איז פועל אין זיינע מידות אז ער זאל האבן גוטע מידות, מידות טובות און מידות מזוכחות, מידות שעל פי שכל, און דאס איז איידעלע מידות, אויסגעארבעטע מידות, מידות וואס דער מענטש פירט עס מיטן שכל, נישט נאר מידות טבעיים, נאר דאס איז מידות וואס דער שכל, לערנט דעם מענטשן ווען צו נוצן דאס, ווי צו נוצן דאס, און נוצן די מידות אין דעם ריכטיגן אופן. און דווקא אין דעם באשטייט מעלת האדם. וכידוע דער פתגם וואס דער אלטער רבי האט וואס דער צמח צדק האט געזאגט בנוגע צו דעם ענין פון תורת החסידות. וואס איז דער ענין פון תורת החסידות? בשעת מ'האט געפרעגט וואס האט ער געוואלט מיט חסידות, האט ער געענטפערט אז כל ענין החסידות הוא לשנות טבע מידותיו. אז די גאנצע מטרה פון חסידות איז צו איבערמאכן טבע מידותיו, און ער האט אויסגעטייטשט, לא רק מידותיו הטבעיים, נאר אויכעט טבע מידותיו. וואס איז דאס דער פשט לא רק מידותיו הטבעיים נאר אויכעט טבע מידותיו? איז מבואר אין שיחות אין כמה מקומות דער ביאור דער ביאור בזה. און דער ביאור וועט זיין פארשטאנדיג בהקדם נאך א סיפור. וואס דער סיפור איז וועגן דער חסיד רב זלמן זזמר, איינער פון די גרויסע חסידים פון דעם אלטן רעבן פון דעם צמח צדק, פון דעם מיטעלן רעבן, איז געווען דער חסיד רב זלמן זזמר, וואס ער איז געווען א אדם גדול, און א חכם גדול און א משכיל נפלא, ווי דער לשון הידוע וואס ס'ברענגט זיך אויף אים אז מ'האט אויף אים געזאגט, רביים האבן אויף אים געזאגט אז רב זלמן זזמר איז א חכם בעצם כח חכמתו, דאס הייסט אז ביי אים איז געווען דער ענין החכמה על דרך ההפלאה גאר אויף א געוואלדיגן אופן. דערציילט אז רב זלמן זזמר בשעת ער האט געוואלט האבן התעוררות הלב און מעורר זיין ביי זיך די עבודת המידות פלעגט ער דערציילן אט אט דעם סיפור, און דער סיפור איז געווען אז ביי אים אין שטאט איז געווען א איד וואס ער איז געווען א גרויסער למדן און א גרויסער תלמיד חכם, און ביחד עם זה איז ער געווען אויכעט א בעל מידות טובות ונפלאות ביותר. אבער פון חסידות האט ער נישט געוואוסט. ער איז געווען א גאון, א תלמיד חכם, א מתמיד, און ער איז געווען א מופלג במידות טובות. טון טובות מענטשן, ער איז געווען ממש גאר געבן. און אמאל האט ער זיך געטראפן מיט ר' זלמן זעזמער, און ער האט אים אנגעהויבן נאכפרעגן וואס איז דאס תורת החסידות. און רב זלמן האט אים געזאגט אז חסידות איז מרומם הייבט אויף די מעלת השכל על המידות, דאס איז געווען דעם תוכן הענין, אז חסידות מאנט דער ענין פון עבודת המוחין, עבודת השכל, עבודת ההתבוננות. ער האט נישט אזויפיל פארשטאנען וואס רב זלמן האט אים געזאגט, שפעטער איז ער געגאנגען צו דעם אלטן רעבן. ער איז געקומען צו דעם אלטן רעבן און ער האט געפרעגט דעם אלטן רעבן וואס איז דאס חסידות האט אים דער אלטער רעבע געזאגט אט א דעם ענין און ער האט אים געזאגט אזוי אז עס פאראן דער ענין פון מידות און מידות איז דא מידות טובות אבער מידות טובות איז דא אויכעט ביי בעלי חיים און דאס איז וואס מען זאגט מלפנו מבהמות הארץ ומחיות הארץ, אז א מענטש קען לערנען פון די בעלי חיים מידות טובות. א נשר שטייט דער לשון איז א רחמני, און ס'איז פאראן מידות טובות וואס מען קען לערנען פון כל מיני בעלי חיים, יעדער בעל חי האט זיך זיינע מידות, זריזות וכו', וואס מען לערנט ארויס פון כל מיני בעלי חיים. א מענטש קען זיין א מלא וגדוש מיט מידות טובות ומופלאות, אבער דאס איז נאך אלץ מידות פון א בעל חי, פון א בהמה. און ווי ס'שטייט אמאל דער לשון ערגעץ אנדערש אז דער תוכן איז געווען, אזוי ווי מען נעמט א בהמה און מען שטעלט איר אריין אין א שטאל, איז געפינט זי זיך אין א שטאל, און זי קען נישט אַ זי זי איז מוגבל. על דרך זה, בשעת אַ מענטש נעמט זײַנע מידות און ער שטעלט עס אַרײַן אין אַ ציור, אין אַ הגבלה, און ער פֿירט זיך אױף מענטשלעך, איז דאָס אַזױ װי אַ בהמה שטײט אין אַ שטאַל. דאָס איז נאָך נישט מעלת האָדם. מעלת האָדם איז װאָס דער אײבערשטער האָט אים געגעבן מידות על-פּי שכל. דאס איז נישט מידות טבעיים. מידות טובות, כל זמן דאס איז מער נישט ווי על פי טבע, ער איז פשוט א גוטער מענטש, ווייל בטבע איז ער געבארן געווארן א פיינער מענטש, ער האט ליב צו טון גוט, איז דאך עס האט נישט צו טון מיט עבודת השם. דאס איז דא ביי בעלי חיים אויכעט. דער מעלת האדם וואס דער אייבישטער האט אים געגעבן איז אז ביי אים זאל זיין מידות על פי שכל. מידות על פי שכל זענען נישט בטבע. און וויבאלד רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל זאגט דער אלטער רבי אז א איד זאל אנקומען צו האבן מידות מצד עבודה, מידות מצד יגיעה, און די אמת'ע מידות דורך עבודה איז דאס בשעת א מענטש הארעוועט מיט זיין שכל און ער מאכט איבער זיינע מידות און ער איז משנה די מידות מן הקצה אל הקצה און דעמאלט ווערט ער א אדם. בשעת אט דער איד האט זיך אריינגעטראכט, געהערט וואס דער אלטער רבי האט געזאגט, איז אים פלוצלינג האט ער אנגעהויבן פילן און דערהערן אז אלע זיינע עניינים וואס ער האט געטון ביז איצטער, די מידות טובות און די אלע גוטסקייט וואס ער האט געהאט עד היום הזה, איז דאס געווען גאר בהמה'ישע מידות, דאס איז גארנישט געווען די מידות פון א אדם. א בהמה האט אויך גוטע מידות, האט דערהערט אט דער די נקודה, איז אים געווארן ביטער אויפן הארצן און ער איז געפאלן חלשות, ער האט גע'חלש'ט. בשעת מ'האט אים מעורר געווען, אויפגעוועקט פון זיין התעלפות, מ'האט אים אויפגעוועקט פון די גאנצע זאך און ער איז געווען אינגאנצן איבערראשט, האט ער געזאגט, דער רבי איז אויב אזוי וואס איז חסידות, ווי אזוי מאכט מען, האט ער שוין פארשטאנען די שלילה, האט ער שוין דערהערט און אויף א טיפן אופן די שלילה פון זיין הנהגה ביז איצטער, ווי אזוי קומט מען צו צו אט די עבודת המידות. האט אים דער אלטער רבי געזאגט אז חסידות איז שמע ישראל, שמע איז ראשי תיבות שאו מרום עיניכם, אז מען דארף זיך מתבונן זיין און זיך פארטיפן העכער און העכער, אויפהייבן זיך צו העכער פון שכל, און דאס גופא אראפטראגן אין שכל, און דעמאלט שאו מרום עיניכם, שמע ישראל, דעמאלט ווערן די מידות, מידות טובות און מען דערהערט דעם מי ברא אלה. רב זלמן זעזמער פלעגט דערציילן אָט אָט דעם סיפּור, און דאָס פלעגט ווען מעורר זיין ביי איהם די התעוררות המידות, די התעוררות אויף פּועל זיין, אַז די אַלע ענינים וואָס מען לערנט אין חסידות, זאָל אַראָפּברענגען אין עבודה בפּועל אין תיקון המידות. וואָס אָט דער ענין גיט אונז אַ פאַרשטאַנד אין דעם וואָרט פון דעם אַלטן רעבן, דער חילוק צווישן לשנות את טבע מידותיו און מידותיו הטבעיים. וואס דאס הייסט אז מידותיו הטבעיים דער פשט איז מער נישט אז א מענטש האט אין זיך מידות, די מידות האבן אין זיך א גראבקייט און א הגשמה, און אמאל די מידות קענען זיין גענוצט אויף א נישט אויף א גוטן אופן, דארף מען זיי אריינשטעלן אין א שטאל, מען דארף זיי מגביל זיין און זיי צופירן אז די מידות זאל זיין ווי עס דארף צו זיין על פי תורה, די ריכטיגע מידת החסד, די ריכטיגע אופן ווי אזוי צו טון א טובה א אידן, די ריכטיגע אופן ווי אזוי צו נוצן יעדע תכונת הנפש וואס מען האט, תכונה פון פון חסד, פון ליבשאפט, די תכונה פון גבורה, פון יראה, די תכונות פון שמחה, יעדער מענטש האט אין זיך כמה וכמה תכונות הנפש, און בשעת ער ארבעט אויף זיך אז די תכונות הנפש זאל זיין מתאים אויסגעהאלטן על פי תורה, איז דאס איז די טייטש וואס האט משנה געווען געארבעט אויף מידותיו הטבעיים. אבער דאס איז נאכנישט די אמת'ע מעלת האדם.

אויפהייבן זיך צו א אופן נעלה ביותר ביז ער קען משנה זיין זיין עצם המידה, די עצם מהות פון די מידה, אז זאל ווערן געטליכע מידות, און דעמאלט קען ער אינגאנצן ארויסגיין פון זיינע הגבלות. ארויסגיין פון זיינע הגבלות די טייטש איז אפילו בטבע איז ער א איש פון גבורה קען ער זיך איבערמאכן צו חסד, אדער פארקערט א איש פון חסד קען זיך איבערמאכן צו גבורה, ער קען איבערמאכן זיינע מידות מן הקצה אל הקצה. און ס'ברענגט זיך אין חסידות די דוגמא לזה פון אברהם אבינו, וואס אברהם אבינו איז דאך געווען כל מהותו חסד, בשעת אבער עס איז געקומען די עקידה שטייט כי עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה, ערשט ביי די עקידה האט ער זיך דערוואוסט אז ער איז א ירא אלקים, פרעגט זיך א שאלה וואס הייסט אברהם אבינו ביי די עקידה איז שוין געווען הונדערט און זיבן און דרייסיג יאר, דורכגעגאנגען צען נסיונות, ער האט געמאכט די ברית מילה, ער האט געהאט מסירות נפש אלע עניינים, וואס איז געשען פלוצלינג עתה ידעתי, ער האט זיך ערשט דערוואוסט. איז איינער פון די ביאורים וואס ס'ברענגט זיך אויף דעם אין חסידות, דער אלטער רבי איז מבאר דער ענין פון לשנות טבע מדותיו. אברהם אבינו האט געפילט אז טאקע ער האט געדינט דעם אייבערשטן הונדערט און זיבן און דרײַסיק יאר, אבער דאס איז אלץ געווען מצד מדותיו הטבעיים. בטבע איז ער געווען א איש חסד, א איש אהבה, ער האט ליב געהאט דעם אייבערשטן און האט זיך מוסר נפש געווען פאר'ן אייבערשטן, אבער דאס איז אלץ געווען פארבונדן מיט זיינע תכונות הנפש. דא, בשעת ס'איז געקומען די עקידה האט אברהם געדארפט ברעכן זיין גאנצע מידה.

וואס די תורה זאגט אונז אז א מענטש דארף וויסן זיין אדם, מעלת האדם, מעלת המוחין, מעלת השכל, הבנה, פארשטיין, לערנען טיפע עניינים אין תורה, טיפע עניינים אין פנימיות התורה, אבער וואס איז כל, וואס איז אדם, וואס דארף זיין דער תכלית פון דעם גאנצן לימוד, פון דעם גאנצן פארשטאנד, דער תכלית הכוונה פון דעם אדם איז עץ השדה, אז די מידות ביי אים זאל ווערן מידות אמת'ע געטליכע מידות, נאר אז די אז זיינע מידות זאל זיין טאקע ווי עס דארף צו זיין, אויף דינען דעם אייבערשטן און טון א טובה א אידן מיט א אמת'ע ביטול, מיט א אמת'ע אוועקגעגעבנקייט, זיך מוסר נפש זיין און טראכטן וועגן א צווייטן אידן מיט די גאנצע מסירה ונתינה, און על דרך זה אין יעדער ענין א מידות, אז די מידות זאל זיין מידות מיט ביטול, מיט איבערגעגעבנקייט צו אלוקות, און נישט נאר מצד דעם טבע הנפש. וואס אט אט דער ענין גיט אונז צו פארשטיין נאך א נקודה עיקרית וואס תורה זאגט אונז דווקא כי האדם עץ השדה, וואס אין דעם פרט איז דא דווקא ביי א עץ איז דא א נקודה וואס איז נישטא אין קיין שום אנדער ענין פון אנדערע נבראים. וואס זעט מען אין מעלת העץ וואס איז נישטא ביי אנדערע נבראים? איז אז א עץ כדי ביי אים זאל זיין די צמיחה איז דאס נאר ווען ער איז צוגעבונדן צו זיין שרש און מקור. בשעת מען רייסט עס אוועק פון זיין שרש און מקור הערט ער אויף וואקסן. אלע אנדערע זאכן רוקן זיך גייען פון איין ארט צום צווייטן. א ביים וואקסט און ער וואקסט מחוץ לאדמה. ווען וואקסט ער אבער? בשעת ער איז צוגעבונדן צו די ערד. פיש דארפן אויכעט זיין אין וואסער. מ'נעמט זיי ארויס פון וואסער שטארבן זיי, אבער פיש גייען קיינמאל נישט ארויס פון די וואסער. דער ביים וואקסט, און ער וואקסט אינדרויסן פון דער ערד, אבער כדי ער זאל וואקסן דארף ער זיין צוגעבונדן צו די ערד, צו די מקור פון וואנעט ער נעמט זיך. וואס דאס איז א נקודה עיקרית אין עבודת המידות, כדי א מענטש פארוואס איז אזוי טאקע? פארוואס מאכט מען פון דעם ענין המידות א ענין עיקרי און מען זאגט אז דאס איז תכלית עבודת האדם איז דווקא לשנות טבע מידותיו? לכאורה א מענטש איז דאך מעלת השכל, פארוואס זאל מען נישט זאגן אז דער עיקר האדם איז שכל? ווייל דער ענין המידות איז פארבונדן מיט דעם מקור החיות, דווקא אין מידות זעט זיך דארטן געפינט זיך דער מענטש אליין, שכל איז פארשטיין, א מענטש קען פארשטיין, עס האט נישט צוטון מיט אים. ער בלייבט אינדרויסן פון דער זאך. איך פארשטיי, איך הער, איך לערן, אבער ווער בין איך? איך מיט מיין לערנען איז צוויי זאכן. מה שאין כן געפיל, געפיל האט צו טון מיט דעם נפש, דאס באווייזט וואו ער אליין געפינט זיך, דאס איז א ענין פון דעם מהות, דאס איז דער מענטש אליין. כי האדם עץ השדה, דווקא דער ענין המידות, אט דארטן דריקט זיך אויס די גאנצע לימוד התורה מיט די גאנצע הבנה אז ס'דארף פועל זיין אויף די מידות, ווייל אין מידות שטייט דער נפש, אין מידות דארטן געפינט זיך, דאס איז דער פארבונד מיטן מקור החיות, דער עצם הנפש דריקט זיך אויס דווקא אין דעם ענין המידות, דארטן ברענגט זיך ארויס דער מהות האדם. און על דרך זה איז אויכעט אין כלל ישראל, און דאס איז וואס מען זאגט אז כללות, יא, מין האנושי, כללות בני אדם, יא, עם ישראל, יא, די מעלה פון עם ישראל אז זיי זענען בני אברהם יצחק ויעקב. אבות. וואס בשעת מען רעדט וועגן די אבות, וואס ברענגט מען ארויס אין די אבות? דווקא דעם ענין המידות. ווען מען רעדט וועגן די אבות, אברהם איז מידת אהבה און חסד, יצחק איז מידת יראה און גבורה, יעקב איז מידת תפארת און רחמים, דווקא דער ענין המידות. מיר געפינען נישט אז מען זאל זאגן אז פון די אבות באקומען מיר די מעלת המוחין, מעלת השכל, הגם אז די אבות איז געווען ביי זיי גרויסע מדריגות אין השכלה און הבנה, אלע עניינים וואס שטייט אין חסידות, אבער לפועל בשעת מען זאגט אז שלושה אבות, אז אידן נעמען זיך פון בני אברהם יצחק ויעקב, וואס איז מען מדגיש דווקא דעם ענין המידות, ווייל אין מידות ברענגט זיך ארויס דער מהות פון דעם נפש, און דערפאר אויכעט אין אידישקייט די התקשרות פון א אידן דורך די אבות צו דעם אייבערשטן איז בעיקר אין די מידות, אט דאס וואס ס'האבן זיך ביי אידן די מידת האהבה און די מידת היראה און די מידת הרחמים, וואס כל ישראל הם רחמנים ביישנים וגומלי חסדים. ווי ס'ברענגט זיך אין ספרים אז דער ענין פון פון פון פון גומלי חסדים, אט דאס האבן מיר באקומען פון אברהם אבינו, אט דאס מיר זענען ביישנים, בושה נעמט זיך פון יצחק, דער ענין פון מידת היראה און גבורה, דאס איז יראת בושת, און דער ענין פון רחמנים, דאס איז מידתו של יעקב, מידת הרחמים, דאס איז די ג' מידות וואס געפינט זיך ביי א מענטשן, און דווקא אין דעם ברענגט זיך ארויס די מעלה סיי פון בני ישראל, און דאס איז וואס מען זאגט אז ווען קענען אידן וואקסן אלס א אידישער פאלק בשעת זיי זענען צוגעבונדן צו זייער שרש און זיי זענען צוגעבונדן צו די אבות, און דאס ברענגט זיך ארויס אין זייערע מידות אז זיי האבן אידישע מידות, געזונטע מידות און לעבעדיגע מידות, און דאס איז וואס מען זאגט כי אדם עץ השדה, בשעת מען שטייט אין חודש אלול דארף זיין דער עיקר עבודה אויף מתקן זיין און מזכך זיין און איבערארבעטן אונזערע מידות צו זיין א תלמיד חכם הגון,

דארף מתקן זיין אויך די מוחין און דעמאלט איז תכלית ענין המוחין אז דאס איז אויפטאן אין די מידות אז דער מענטש, דער אדם, זאל ווערן גאר אויף א העכערן אופן כי האדם עץ השדה.